די וואך גייט זיין דער צוועלעפטער שיעור פון הלכות נידה. דער לעצטער שיעור איז געווען א גאנצע אריכות אז אויב א פרוי זעהט דם און זי האט נישט מרגיש געווען אז זי זעהט דם, זי האט נישט געהאט קיין הרגשה, דעמאלטס איז אנגענומען אין די פוסקים אז איז טמא, טומאה דאורייתא, פרט נאך וואס זי קריגט יעדעס מאל איר וועסט, אזוי איז אנגענומען הלכה למעשה, ס'איז דא חולקים אויף דעם, אבער ס'איז אנגענומען אז איז א טמא, טומאה דאורייתא. יעצט דעם שיעור וויל איך רעדן וואס דאס איז הרגשה, ווייל דעם נעקסטן שיעור וויל איך רעדן וויאזוי איז א טאמער זי האט געהאט אן הרגשה און זי האט גארנישט געטראפן, אין דעם וועט זיך ווענדן וואס די הרגשה איז געווען, ממילא וויל איך קודם רעדן וואס די הרגשה איז. יעצט דאס וואס מ'האמער געזאגט ביים לעצטן שיעור אז א פרוי האט געזען און זי האט נישט מרגיש געווען איז זי במילא טמא, איז דארף מען וויסן וואס דאס הייסט הרגשה. ממילא העט מען וויסן וואס דאס הייסט אז האט נישט מרגיש געווען. פונקט צוויי זאכן, איינס איז ס'איז דא געוויסע הרגשות וואס זענען בכלל נישט טמא, ס'מאכט נאר נערוועז די פרוי, ממילא דארף זי נישט מאכן קיין בדיקות צו זעהן צו צו ס'קומט דם, און די צווייטע איז ס'איז דא אזא זאך וואס מ'האמער נאכנישט גערעדט דערפון וואס מ'העט מען רעדן דעם נעקסטן שיעור אם ירצה ה', אז טאמער זי האט יא געפילט א הרגשה און ס'איז נישט ארויסגעקומען בלוט, איז וואס איז דער דין מיט די פרוי? צי ווייל זי האט געפילט הרגשה און זי האט זיך בודק געווען זי האט נישט געטראפן קיין בלוט זאג איך דאס בלוט איז ערגעץ פארלוירן געווארן און זי איז טמא, צי ניין אז ס'איז נישט ארויסגעקומען איז נישט ארויסגעקומען. יעצט דא העט זיך שוין ווענדן וואסערע מין הרגשה זי האט געהאט, אז טאמער זי האט געהאט געוויסע הרגשות ווערט זי טמא און געוויסע ווערט זי נישט טמא איז ממילא. קודם וויל איך געבן די וואך דעם שיעור וואס דאס איז הרגשה, נאכדעם וועט מען רעדן וויאזוי איז דער דין אז אויב זי האט געהאט אן הרגשה און זי האט נישט געטראפן דם, אזוי העט מיר האבן די גאנצע זאך אויסגעשטעלט אינאיינעם. די געוועזענע שיעור איז געווען טאמער זי האט געזען אן הרגשה, יעצט גייט מען וואס דאס איז הרגשה, די קומענדיגע שיעור גייט זיין אויב זי האט געהאט הרגשה און זי האט נישט געזען. יעצט איך וויל נאכאמאל איבער'חזר'ן דריי וויכטיגע סעיפן, איינס איז אין סימן קפ ג סעיף א', און דאס צווייטע איז סימן קפ ח אויך סעיף א', און דאס דריטע איז סימן ק צ אויך סעיף א'. יעצט אין סימן קפ ג סעיף א' שטייט אז אישה שיצא דם ממקורה, א פרוי וואס איז ארויסגעקומען דם פון איר מקור, בין באונס בין ברצון טמאה, והוא שתרגיש ביציאתו. אז זי האט געפילט אז ס'איז ארויסגעקומען ומיהו משתרגיש בו שנעקר ממקומו ויצא. און פון ווען אן זי האט געפילט אז ס'איז ארויסגעקומען און ס'איז אויסגעריסן געווארן פון איר פלאץ. טמאה איז זי שוין טמא אף על פי שלא יצא לחוץ כאטשיג ס'איז נישט ארויס אינדרויסן. יעצט וואס דאס איז טייטש דאס וועמיר באלד זעהן. דא איז מורא'דיג א גרויסע אריכות. פשט איז פון וואו ס'איז אויסגעריסן געווארן, פון וואו זי האט געפילט ס'איז ארויסגעקומען, וואס דאס הייסט לחוץ.

און אזוי ווייטער, קומט אויס ס'איז דא צוויי מיני מראות, ס'איז דא טהורע און טמא'נע, נאכדעם זאגט ער אויף די טהורע, אפילו הרגישה שנפתח מקורה, זי האט געפילט ס'האט זיך געעפנט איר מקור, ובדקה און זי האט זיך בודק געווען מיד, גראד, ומצאה זי האט געטראפן מראות הללו, לכאורה קומט דאך עס. פונעם מקור איז אויך טהורה, און די רמא זאגט וכן עיקר דלא כיש מחמירים לטומאה אם יש בו סמיכות והוא עב, נאכדעם זאגט ער ואם הרגישה שנפתח מקורה זי האט געפילט ס'האט זיך געעפנט איר מקור, ובדקה מיד ולא מצאה כלום, איז עיין לקמן, סימן קוף צדיק. סאו מ'זעהט דא, דא איז עפעס אזא לשון פון נפתח מקורה, ס'האט זיך געעפנט איר מקור. יעצט עמער גיין צו סימן קוף צדיק.

און זי דארף וצריכה הפסק טהרה שתבדוק עצמה און אזוי ווייטער. יעצט, ואם הרגישה שנפתח מקורה, פריער אין סימן קוף פא חית איז געשטאנען אז אויב זי האט געפילט שנפתח מקורה, דעמאלטס קוק ווייטער אין סימן קוף צדיק, טאמער זי האט געפילט אז שנפתח מקורה ס'האט זיך געעפנט די מקור להוציא דם, ובדקה אחר כך און זי האט זיך בודק געווען ולא מצאה כלום און זי האט גארנישט געטראפן, יש מי שאומר שהיא טמאה איז דא וואס האלטן אז זי איז טמא.

טהור'דיגע קאליר. נאכדעם אין סימן קוף צדיק שטייט נאכאמאל די זעלבע לשון, ס'שטייט, ואם הרגישה שנפתח מקורה להוציא דם ובדקה אחר כך ולא מצאה כלום יש מי שאומר שהיא טמאה. יעצט מ'זאל דאס אלעס פארשטיין דארף מען אביסל אריינגיין אין דעם ענין. ס'איז דא דריי מיני הרגשות. איינס איז הרגשה שנפתח מקורה. דאס איז די לשון וואס אונז האמער געזאגט פריער אין סימן קפ ח און אין סימן קצ אז ס'איז נפתח מקורה, דאס הייסט פתיחת המקור. יעצט די תרומת הדשן אין סימן רמ ו ברענגט אויכעט דעם לשון א הרגשה פון פתיחת המקור, דאס הייסט א הרגשה, יעצט די הרגשה, איז מטמא ווען די דם קומט ארויס מן התורה. די צווייטע הרגשה איז איבריה מזדעזעין, אייברים געבן א ציטער. דאס איז די רמב ם אין פרק ה, הלכה י ז, זאגט די רמב ם, רמב ם איז א גאנץ אריכות אבער ער זאגט אינמיטן אפילו הרגיש גופה, אפילו זי האט געפילט אז איר גוף, ונזדעזעה, און ס'האט א ציטער געטאן אינה חוששת, ווייל שהרגשת מי רגלים היא, ס'איז נישט מער ווי הרגשת מי רגלים, ווייזט דאך אויס פונעם לשון הרמב"ם אז אבריו מזדעזעים מיינט הרגשה נאר אויף אזא מין צד ווען מ'קען נישט תולה זיין אויף אן אנדערע זאך, למשל דא דו קענסט תולה זיין זי האלט אינמיטן גיין מי רגלים איז עס תולה אויף דעם, אזוי זאגט קלאר דער חוות דעת אין סימן קיף פ ג סעיף א' און אין קיף צדיק סעיף א'. און אויכעט אין סימן קיף צדיק א', סעיף א', ווערט געברענגט ואפילו הרגישה גופה ונזדעזעה, אין חוששת שהרגשת מי רגליים היא, אז דאס איז נישט מער ווי הרגשת מי רגליים. יעצט גיימיר צו צו דעם דריטן הרגשה. די דריטע הרגשה איז זיבת דבר לח, אז ס'רינט פון איר, זי פילט ווי ס'פליסט פון איר א רינעדיגע זאך. יעצט קודם וועמיר זעהן די שיטות און נאכדעם וועמיר זעהן פון וואו ס'רינט און פון וואו ס'רינט ארויס און אזוי ווייטער. יעצט ס'דא אין שאלות ותשובות נודע ביהודה סימן נון היי רעכנט ער אז הרגשה פון זיבת דבר לח איז טמא מן התורה. יעצט דער חוות דעת אין ביאורים וחידושים סימן קיף צדיק סעיף קטן א' האלט אזוי ווי די נודע ביהודה. יעצט אין די שאלות ותשובות חתם סופר, די חתם סופר איז אין אסאך תשובות, ער איז אין סימן קיף מ ה, אין סימן קיף ס ז, אין סימן קיף עין א', שרייבט ער קלאר אז זיבת דבר לח איז קיין שום הרגשה נישט, און ער שרייבט אויכעט אז אזוי האט ער מקבל געווען פון זיין רעבן ר' נתן אדלער, אזוי פלעגט ער פסק'ענען הלכה למעשה אז זיבת דבר לח איז קיין שום מין הרגשה נישט. יעצט דער סדרי טהרה אין סימן קיף צדיק סעיף קטן א'.

דעם מקור אריין אין פרוזדור פון אויבן אראפ. יעצט האבן מיר שוין געזאגט אסאך מאל אז דער מקור הייסט די יוטערוס, נאכדעם ס'איז אזוי ווי א איבערגעקערטע באר, ס'ווערט שמאל צום סוף און דארט איז דא די סערוויקס און פון סערוויקס גייט עס אריין אין די וועדזשיינע, איז די הרגשה אין זיבת דבר לח איז ווען ס'רינט ארויס פון די יוטערוס אריין אין די וועדזשיינע. אויבן אין די הייעך, אבער ווען זי איז מרגיש א זיבת דבר לח נאר אין די פרוזדור וואס דאס מיינט אין די וועדזשיינע, און זי איז מרגיש אז ס'רינט ארויס, דאס הייסט נישט קיין הרגשה, איז למעשה דאס איז נישט אינגאנצן ווי די נודע ביהודה, ווייל נודע ביהודה מאכט דאך נישט קיין חילוק פון וואו ס'רינט ער האלט אז רינען דאס איז א דאורייתא. יעצט. ס'דא הגהות פון ר' ברוך פרענקל אויף נודע ביהודה, זאגט ער א מורא'דיגע זאך, צריך עיון, מ'דארף פארשטיין דעם גאנצן נודע ביהודה, דידוע, ס'איז באוואוסט, ופשוט, ס'איז פשוט בחוש, מ'זעהט עס, שאין הרגשה זיבת דבר לח בפנים במקום שהשמש דש.

כי ההרגש הלחות, דאס וואס מען פילט די לחות, אינו אלא במקום שיש שליטת האוויר, ס'איז נאר דארטן וואו ס'איז דא די שליטה פון די לופט, אז ס'איז דא לופט פילט מען עס. וכן שמעתי, איך האב אויך אזוי געהערט, מפי רופא מומחה ובקי בטבעיות, איינער וואס קען זיך אויס אין די סייענטיפיק זאכן פון נעטשער, וכן במי רגליים, מען האט מי רגליים דאס איז קטנים, כל זמן שאינו יוצא ווילאנג סקומט נישט ארויס איין הרגש פילט מען נישט שזב לחות בפנימיות חלל האיבר, מען פילט דען אז סרינט עפעס אינעווענדיג אינעם איבר? ניין, וכן אויכעט בלחות החוטם ווען איינער האט ראץ אין די נאז, כל זמן שהלחות בתוך החוטם, ווילאנג ס'איז אינעווייניג אין די נאז, אינו מרגיש פילט ער נישט, אם לא שבא דם חם, נאר אז ס'קומט ווארעם בלוט תוך החוטם, שאז יש הרגש מחמת חמימותו, פילט מען ווייל די בלוט איז ווארעם. אזוי זאגט דער ר' ברוך פרענקל אין די הגהות. און ס'אויכעט די זעלבע, א מענטש האט בלוט, ס'גייט אים א גאנצן טאג, ס'פאמפט, די הארץ פאמפט יעדע מינוט, איז א מאן אדער א פרוי פילט ער ווי אינעווענדיג אינעם גוף לויפט ארום דאס בלוט, איז במילא איז ר' ברוך פרענקל קריגט זיך מיטן נודע ביהודה און ער האלט אז די הרגשה איז נישט קיין הרגשה. יעצט דער חתם סופר אין סימן ק נ אין יורה דעה אין די תשובות זאגט אזוי, לו יהיבנא ליה להגאון הנודע ביהודה דזיבת דבר לח היא הרגשה דאורייתא, לאמיר זאגן אז כ'וועל שוין נאכגעבן אז זיבת דבר לח איז א הרגשה דאורייתא, זאגט דער חתם סופר מה שאינני מודה לו, ער איז נישט מודה, פארקערט ער האט אסאך תשובות אז ס'איז נישט אזוי, אין סימן ק מ ה, אין סימן ק ס, ק ע א מכל מקום זאגט ער היינו דאס איז נאר שאם ראתה דם בהרגשה זו חייבים עליה כרת, אויב ס'איז געווען א זיבת דבר לח, און זי האט עס געפילט, און זי האט געזען דם מיט די הרגשה איז מען מחויב כרת.

פרויען רוב ימיה מרגישין, פילן זיי יא. איז הייסט ס'איז א מחלוקת אינעם מציאות? איז למעשה. קען מען עס מסביר זיין זייער פשוט. דער חתם סופר רעדט פון א זיבת דבר לח, ווי ס'קומט שוין ארויס פון די וועדזשיינע אינדרויסן, וואס דארט איז שוין שולט די לופט, ממילא זאגט ער אז רוב פרויען פילן דאס. און ר' ברוך פרענקל האט אפילו נישט געטראכט צו האלטן אז דאס הייסט א הרגשה ווי ס'קומט ארויס. איז דאס וואס ער זאגט אז ס'איז נישט קיין מציאות מיינט ער אינעווענדיג צו פילן. יעצט דער חתם סופר האלט זיך און ער איז נישט מודה צום נודע ביהודה, יעצט אויב ס'רינט ארויס פון די וועדזשיינע ארויס צו די אינדרויסן דעמאלטס האלט דאך דער חוות דעת אויך אז דאס הייסט נישט קיין הרגשה ווייל ער האלט אז ס'איז די הרגשה נאר ווען ס'איז אינעווענדיג מלמעלה למטה אינעם מקור צום פראוזדור וואס טייטש ווען זי פילט אז ס'רינט פון די יוטערעס צו די וועדזשיינע נאר דעמאלטס איז מען טמא. לויטן חוות דעת איז נאר דעמאלטס די הרגשה פון זיבת דבר לח איז ווען זי פילט אז ס'רינט פון אינעווענדיג. פון ווי? פון די יוטערעס אריין אין די וועדזשיינע פון אויבן אראפ. יעצט, אזוי ווי מ'האמיר שוין געשמועסט אבער פריער אז דער הייליגער חתם סופר האלט אנדערש ווי דער חוות דעת און ווי דער נודע ביהודה, און ער האלט אז ס'איז נישט דא אזא מין זאך ווי הרגשת זיבת דבר לח. און ער ברענגט אויך צו אז אזוי האט גע'פסק'נט זיין רבי דער ר' נתן אדלער, און וועגן דעם להלכה למעשה פסק'ט מען אזוי ווי דער חתם סופר אז די מין הרגשה פון זיבת דבר לח איז אינגאנצן נישט שייך היינט און ס'איז נישט מטמא א פרוי. איז בקיצור לאמיר נאכאמאל דורכגיין די שיטות קלאר. אז דאס וואס א זיבת דבר לח איז טמא, איז לויטן נודע ביהודה איז זיבת דבר לח א געהעריגע הרגשה וואס דאס איז מטמא, און לויטן חוות דעת איז נאר ווען ס'איז מרגיש אז ס'רינט פון אויבן אראפ פון די יוטערעס צו די וואדזשיינע. אבער לויט די אנדערע אחרונים, ר' ברוך פרענקל, חתם סופר, און ר' נתן אדלער, לויט זיי איז די מין זיבת דבר לח איז נישט טמא. יעצט למעשה, רוב פרויען בזמן הזה פילן נישט קיין איינע פון די דריי הרגשות. דאס האט מען סתם געזאגט ווייל טאמער א פרוי פילט זאל זי וויסן וואס ס'איז. אבער ס'ווערט געברענגט אין שאלות ותשובות תשורת שי, סימן תנ"ז, זאגט ער אזוי, וכבר הוגד לי מפי נשים זקנות, אלטע פרויען האבן מיר געזאגט, שעכשיו אין מרגישות פתיחת פי המקור, אז מען פילט נישט דעם ענין פון פתיחת פי המקור, אזוי שטייט אין דרכי תשובה סימן קפ"ג, סעיף קטן ו, ער ברענגט עס נאך פון תשורת שי.

רעד פון פתיחת המקור וואס דאס איז א גאר א שטארקע זאך און ער זיי זאגן אז פרויען ווייסן נישט פון דעם יעצט אונז האמיר דאך געשמועסט ס'איז דאך דא נאך צוויי הרגשות ס'איז דאך דא א הרגשה פון נזדעזע גופה און א הרגשת זיבת דבר לח נו ווי אזוי זאג איך דעמאלטס אז רוב פרויען היינט האבן נישט קיין הרגשה איז די תירוץ איז אז בזמן הזה זענען אזוי שוואך געווארן די דורות אז מען פרעגט היינט פרויען זאגן זיי זיי ווייסן נישט פון אזא הרגשה. יעצט אין ערוך השולחן זאגט ער אז די אלע דריי הרגשות איז בעסיקלי איין הרגשה. אז ס'איז דא פרויען וואס זיי פילן אז ס'עפנט זיך א גרויסע טיר און דאס הייסט נפתח מקורה, ס'איז דא וואס זיי פילן נאר ווי ס'רינט אביסל ארויס מיט כח ממילא ציטערט איר גוף און דאס הייסט נזדעזע גופה, און ס'איז דא פרויען וואס ס'קומט ארויס אזוי זייער סמוד און דאס הייסט הרגשת. זיבת דבר לח. אבער ער אליין זאגט אויכעט אז היינט בזמן הזה וועגן חולשת החושים פילן מיר נישט די אלע זאכן, זאגט ער מען פילט נישט אפילו די שווערע זאך פון פתיחת המקור און אוודאי נישט די גרינגערע זאך וואס דאס איז נזדעזע גופה און אוודאי נישט די דריטע זאך וואס דאס איז אז סקומט ארויס א זיבת דבר לח וואס זיכער דאס פילט מען נישט יעצט היינט רוב פרויען פילן אז ס'רינט ארויס און ס'קומט שוין ארויס פון די וועדזשיינע ארויס. און דאס הייסט נישט קיין הרגשה, דאס איז גארנישט, עס קען זיין ס'קומט פון די שוויץ, אזוי ווי א מענטש שוויצט אונטער די ארעם, שוויצט א פרוי דארטן אין די וועדזשיינע, ווייל ס'איז צוזאמגעשטעלט פלייש אויף ביידע זייטן, שוויצט מען. אבער ס'איז זייער גלייך אז זי זאל באקוקן וואס די לחות איז, און טאמער זי זעט אייביג אז ס'איז א מראה טהור, איז דארף זי דאס איגנארירן און מער נישט קוקן. פון צייט צו צייט אז זי וויל קען זי א קוק געבן, אבער. נישט זייער וויכטיג, ווייל פון צופיל קוקן קראצט מען זיך אן. יעצט כ'האב נאר געוואלט מסביר זיין א שטיקל גדר, אונז וועלמיר שפעטער לערנען, און ס'שטייט אין סימן קפ"ט, ס'הייבט זיך אן אין סעיף י"ט און ס'ציט זיך דארטן, שטייט יש קובעת וסת על ידי מקרים שיארעו בגופה, ס'איז דא א פרוי וואס איז קובע א וסת דורך מקרים וואס ס'געשעהט אין איר גוף, כגון שמפהקת, דהיינו,

זי קריגט קדחת או שראשה ואבריה כבדים עליה בכל אחד מאלו אם יארע לה שלש פעמים וראתה קבעה לה וסת. דאס הייסט א וסת הגוף. יעצט דאס וואס מ'האמער געלערנט דעם שיעור אז היינט איז די פרויען האבן נישט קיין הרגשה, זאל מען זיך חלילה נישט טועה זיין מיט א סימן וואס ס'ברענגט די וסת. אנדערע ווערטער איז אזוי, מ'האמער שוין געשמועסט אז פון די אוועריס גייט ארויס אן איי פון ביידע זייטן, ס'פארט דורך די פאלאפיען טובס, ס'גייט אריין אין די יוטערעס, ס'גייט דורך די שמאלע סערוויקס גייט עס צו די וועדזשיינע. יעצט דאס ווען ס'קומט ארויס, פון דעם רעדט מען אז ס'איז נישט דא קיין הרגשה, אבער למשל א פרוי האט שוין געזען, זי האט שוין געווארט אירע פינף טאג, זי האט געמאכט הפסק טהרה און געווארט זיבן טאג מיט די בדיקות זי איז שוין געגאנגען אין מקווה זי איז שוין מותר לבעלה, יעצט ביז ווי לאנג בלייבט זי מותר לבעלה? ביז ס'קומט נאכאמאל א וסת? פון וואנעט ווייסט די פרוי אז ס'גייט קומען די וסת? און וויאזוי קען א מאן וואוינען מיט א פרוי אפשר עט קומען די וסת? אויף דעם איז דא הלכות וסתות אין סימן קפ"ט, דארטן שטייט קלאר אז טאמער זי האט געוויסע סימנים פאר די וסת קומט, און דאס דארף זי יא חושש זיין אז די וסת גייט קומען. דאס וואס אונז האמיר געזאגט אז ס'איז נישט דא אזא מין זאך ווי הרגשות בזמן הזה, דאס איז ווייל מען פילט נישט ווען ס'קומט, און ממילא מען פילט נישט דארף מען ווארטן ביז ס'איז ממש געקומען. אבער אויף צו ווארטן, אויף חושש צו זיין ווען די וסת גייט קומען דעם נעקסטן חודש, אויף דעם איז יא דא הרגשות. יעצט אפילו לגבי חושש זיין אז די וסת קומט איז אז מ'גרעפעצט אדער מ'הוסט אדער מ'געניצט, עס דארף זיין אין איין תקופה א לאנגע צייט, אזוי זאגט די תורת השלמים אין סימן קפט סעיף קטן למד ח, אז לאמיר זאגן אין א שעה מאכט זיך זייער אסאך מאל און נאכדעם קומט די וסת, אבער נישט אז טאמער מ'האט א געניץ געטאן און ס'איז געקומען די וסת הייסט עס שוין א וסת הגוף. יעצט גיימיר צוריק רעדן פון וואס כ'האב אנגעהויבן דעם שיעור, וויאזוי איז ווען א פרוי האט מרגיש געווען א הרגשה און זי האט גארנישט געטראפן, האב איך ענק געזאגט אז איך צו צעלייג עקסטערע אלע דריי הרגשות, איינס איז פתיחת המקור, דאס צווייטע איז נזדעזעו אבריה, און די דריטע איז זיבת דבר לח, האב איך מסביר געווען פארוואס צו צעלייג איך עס אזוי פונקטליך, הגם. היינט אז טאמער ס'קומט דם אפילו אן הרגשה איז מען דאך אויך טמא, האב איך מסביר געווען אז טאמער ס'וועט נישט קומען דם און מ'האט געהאט אן הרגשה, דעמאלטס וועט זיך ווענדן וואס ס'איז געווען פונקטליך די הרגשה. יעצט, ביי פתיחת המקור איז די תרומת הדשן אין סימן רמ ו, און די מחבר איז אין סימן קצ סעיף א', זאגט ער אישה שהרגישה בעצמה שנפתח מקור, א פרוי וואס זי פילט ס'האט זיך געעפנט די מקור, ובדקה אחר כך און זי האט זיך בודק געווען ולא מצאה כלום און זי האט נישט געטראפן,

זאגט ער אבל לא נמצא באחד מהפוסקים געפינען מיר אין ערגעץ נישט שכתבו זיי זאלן שרייבן שאישה טמאה בהרגשה בלא ראי' כלל אז א פרוי האט אן הרגשה און זי האט נישט געזעהן זאל זי ווערן טמא. זעהן אן א הרגשה קען מען פארשטיין אבער א הרגשה און נישט צו זעהן זאל זיין טמא דאס געפינען מיר נישט יעצט. די רמא אין סימן קפ ח אין סעיף א זאגט ואם הרגישה אויב זי האט געפילט שנפתח מקור אז ס'האט זיך געעפנט איר מקור ובדקה מיד ולא מצאה כלום און זי האט גארנישט געטראפן זאגט ער עיין לקמן סימן קוף צדיק קוק נאך אין סימן קוף צדיק. יעצט וואס שטייט אין סימן קוף צדיק? דאס איז סעיף א. שטייט דא ואם הרגישה שנפתח מקור אויב זי האט געפילט אז ס'האט זיך געעפנט די מקור להוציא דם ובדקה אחר כך ולא מצאה כלום, יש מי שאומר שהיא טמאה. ס'איז דא ווער ס'זאגט אז זי איז טמאה. יעצט, דאס זאגט דער מחבר, נישט דער רמא, אבער דער רמא צייכנט צו צום מחבר.

און די דברי תרומת הדשן צריך עיון, אבער אין פרינציפל קריגט ער זיך נישט, והא ראיה, ער ברענגט צו אין סימן קפ ח, אז זאלסט נאכקוקן אין קוף צדיק וויאזוי איז דער דין, ווען ס'איז געווען הרגשה און זי האט גארנישט געטראפן. יעצט, דער חוות דעת אין די ביאורים אין אות ג זאגט, דאס וואס דער תרומת הדשן זאגט אז ס'איז טמא ווען זי האט נישט געטראפן גארנישט נאכדעם וואס זי האט געפילט אז ס'האט זיך איר געעפנט די מקור, דאס איז אפילו ווען זי האט זיך בודק געווען תיכף ממש, ער זאגט די לשון תוך שיעור וסת וואס ס'ווערט געברענגט אין די משנה אין מסכת נידה דף י"ד עמוד ב' וואס דאס הייסט תוך שיעור וסת. יעצט פונקטליך וויפיל דאס איז איז ממש גארנישט, ס'איז דא א גאנצע סוגיא אין די גמרא דא אז כדי שתושיט ידה תחת הכר או תחת הכסת, זאל זיך קענען אויסשטרעקן איר האנט אונטערן קישן אדער אונטערן צודעק ותיטול עד ותבדוק בה. ס'איז ממש א, כ'ווייס, א האלבע מינוט אפשר. און אפשר ווייניגער. על כל פנים, דאס הייסט תוך שיעור וסת. ווייל לויט דעם מאן דאמר וואס האלט אז וסתות דאורייתא און האט זיך נישט בודק געווען בשעת'ן וסת ממש איז ער טמא, כאטשיג זי האט זיך בודק געווען נאכדעם תוך שיעור וסת איז זי שוין אויכעט טמא. על כל פנים, דאס איז ממש גאר א קליינער שיעור. איז אפילו זי האט זיך בודק געווען ממש תיכף און זי האט נישט געטראפן ווען זי האט מרגיש געווען פתיחת המקור איז זי שוין טמא. און דער חוות דעת איז מדייק פון לשון פון תרומת הדשן און פון מחבר וואס זיי שרייבן אם בדקה עצמה מיד ולא מצאה כלום אפילו זי האט זיך בודק געווען גראד און זי האט נישט געטראפן. סא דאס איז די הארבסטע, פתיחת פי המקור איז די הארבסטע ווייל ס'איז אזוי הארב, אז ווען מ'האט זיך בודק געווען און מ'האט נישט געטראפן גארנישט, און אפילו מ'האט זיך בודק געווען תוך שיעור וסת, איז מען אויכעט טמא טומאת נידה. יעצט די כרתי איז מדייק פונקט פארקערט פונעם מחבר, וואס די מחבר שרייבט אז הרגישה, ובדקה אחר כך ולא מצאה כלום, טמאה. ווייזט אויס דווקא ווען זי האט זיך בודק געווען אחר כך, דאס מיינט נאך א שטיק צייט שפעטער, נאך שיעור וסת, בין איך תולה אז אפשר איז עס פארלוירן געווארן, אבער טאמער זי איז זיך בודק תיכף בתוך שיעור וסת, דעמאלטס אפילו ווען זי האט נישט געטראפן איז אויכעט טהור. שוין. דאס איז ווען מען רעדט פון פתיחת המקור. יעצט לאמיר גיין צו די צווייטע. די צווייטע איז געווען נזדעזעו אבריה. יעצט דער חכמת אדם אין סימן קי"ג סעיף א' פסק'נט אזוי ווי די תרומת הדשן אז טאמער מען האט מרגיש געווען פתיחת המקור איז מען טמא.

ס'ציטערט פון אן אנדערע זאך. אט האט שוין יעצט א גרויסע נפקא מינה צו ס'איז געווען פתיחת המקור צו נזדעזעו אבריה. יעצט לאמיר גיין ווייטער. אינעם ענין פון נזדעזעו אבריה האב איך ענק יעצט נאכגעזאגט דעם חכמת אדם, יעצט דער חתם סופר אין סימן ק"נ און אויך אין פתחי תשובה, אות א'. קריגט זיך אויפן חכמת אדם און ער האלט אז אלע הרגשות סיי פתיחת המקור סיי נזדעזעו אבריה אויכעט עקיצת מי רגליים טאמער זי האט בודק געווען זיך נאך די הרגשה און זי האט נישט געטראפן גארנישט איז זי אויך טמא אנדערש ווי דער חכמת אדם ברענגט. יעצט, די דריטע זאך איז זיבת דבר לח, דער חתם סופר איז אין די זעלבע תשובה אין סימן ק"נ און אויכעט אין פתחי תשובה אות ו' זאגט אזוי אז טאמער זי האט מרגיש געווען זיבת דבר לח, אזוי ווי מ'האמער גערעדט אז דער נודע ביהודה האלט אז טאמער זי איז מרגיש אז ס'רינט פון איר א דבר לח אינעווענדיג הייסט עס הרגשה וואס דאס איז טמא מן התורה אפילו זי האט נישט געפילט אז שנפתח המקור, און אויף דעם האט זיך דאך דער חתם סופר געקריגט. איז טאמער זי האט געפילט א זיבת דבר לח און בדקה לאחריו זי האט זיך בודק געווען ולא מצאה כלום, זאגט דער חתם סופר פשיטא שהיא טהורה, אף הנודע ביהודה דסבירה ליה שהך הרגשה גם כן מדאורייתא, אז די הרגשה איז אויכעט מדאורייתא, דאס מיינט א זיבת דבר לח יודה בזה דא מודה זיין שלא מצאה כלום, שאינה טמאה, אז טאמער זי טרעפט נישט וועט ער מודה זיין אז זי איז נישט טמאה.

כ'וועל ענק זאגן דעם לשון, נראה לי דהוא הדין נשים שרגיל בהן ליחות לבנה, די פרויען וואס זענען צוגעוואוינט צו אזא ווייסן ליחות, און מוחזקת בה ס'איז מוחזק כסדר האט זי עס, אפילו הרגישה זיבת דבר לח, אפילו זי האט געפילט ווי ס'קומט ארויס א זיבת דבר לח ולא בדקה, זי האט זיך נישט בודק געווען, איז אויך טהור איז זי טהור, כיוון דמוחזקת בכך ורגילה בכך תלינן במצוי בזיבת דבר לח, אז ביי איר איז דאס א טהור'ע זיבה. יעצט ביי מעוברת און מינקת וואס זיי זענען בחזקת מסולקת דמים זאגט די תורת השלמים און אין חכמת אדם אז וויבאלד זיי זענען בחזקת מסולקת דמים אויב זיי פילן אז ס'האט זיך געפענט זייער מקור און זיי האבן בודק געווען און זיי האבן נישט געטראפן גארנישט איז זי טהור פארוואס? ווייל זיי זענען בחזקת מסולקת דמים. יעצט נאכאמאל דער דין איז געזאגט געווארן ווען זי האט מרגיש געווען אז ס'האט זיך געפענט איר מקור וואס דאס איז די הארבסטע לכאורה און זי האט גארנישט געטראפן. איז לויט יעדן איז זי בחזקת מסולקת דמים. יעצט אויב זי האט מרגיש געווען און זי האט געטראפן א מראה טהור איז דער תרומת הדשן אין סימן רמ"ו און אויכעט אין שולחן ערוך אין מחבר סימן קפ"ח סעיף א' אז אויב זי האט זיך בודק געווען נאכדעם וואס זי האט געהאט א הרגשה פון פתיחת המקור און מצאה זי האט געטראפן מראה טהור כגון מראה לבן איז די פרוי איז טהור ווייל איך בין תולה אז די פתיחת המקור איז געווען וואס די מראה טהור איז ארויסגעקומען. און דאס איז אסאך שטערקער ווי ווען זי האט זיך בודק געווען און זי האט גארנישט געטראפן ווייל ווען זי טרעפט גארנישט האט מען דאך פריער געזאגט אז פתיחת המקור איז זייער הארב און זי איז טמא דא וועט זי זיין טהור. יעצט די מחבר זאגט אז אפילו זי האט געטראפן אז ס'האט אין זיך א סמיכות עב אזא דיקע ליחות אזא דיק אזוי ווי אסאך מאל בלוט האט ער זיך אזא דיקיקייט, ס'איז נישט בלוט אבער ס'איז אזא דיקיקייט, דעמאלטס איז עס אויכעט כשר. דער תרומת הדשן דארטן אין סימן רמ"ו זאגט אז ס'איז נישט ביינעם קלאר, ער זאגט אזוי, אמנם ירא אנוכי להקל אם נמצא על העד לכלוך דסמיך אז מ'טרעפט א געדעכטן לכלוך ושיש בו קצת און ס'האט עפעס אביסל אזוי, ס'זעהט אויס נישט אינגאנצן גאנצן ווייס.

א שטיקל צייט, און ווי לאנג דאס הייסט א לאנגע צייט, ווייל מ'קען דאך נישט זאגן אז זי פילט יעצט דארף דאך יעצט ארויסקומען, און אז זי האט עס בודק געווען צען מינוט שפעטער ווייסט מען שוין נישט צו דאס איז פון די הרגשה, קען זיין ס'ארויסגעקומען ביי די הרגשה א ווייסע זאך און יעצט איז דא רויט, איז ממילא זאגט ער מ'דארף וויסן וואס דאס הייסט תיכף נאך די הרגשה וויפיל דאס הייסט, און ער לאזט עס איבער בצריך עיון על כל פנים צוריקצוקומען הלכה למעשה. איז דא צוויי זאכן, איינס איז אז מ'האט נישט געהאט קיין הרגשה און ס'איז געקומען דם, ס'איז איין זאך, מ'האט שוין גערעדט לעצטן שיעור אז ס'איז א מחלוקת איז ס'דאורייתא צו דרבנן און רוב פוסקים האבן אנגענומען ס'דאורייתא, ספעשעלי ווען א פרוי זעהט איר וסת כסדר איז זיכער אז דאס איז מן התורה טמא טומאת נדה, און די צווייטע זאך איז טאמער זי האט מרגיש געווען און זי האט נישט געטראפן גארנישט דעמאלטס איז א מחלוקת. אין די פוסקים, און די אלע זאכן דארף יעדע פרוי פרעגן די מורה הוראה דורכן מאן די ערשטע פאר מאל ביז זי שטעלט זיך איין איר לעבן אז זאל וויסן וואס דאס הייסט הרגשה און אזוי ווייטער. יעצט איך וויל נאכאמאל צוריק קומען צו דעם וואס איך האב געזאגט אז היינט איז דא אזא מין זאך וואס יעדע פרוי רינט דארטן, ס'רינט ווען זי שטרענגט זיך איבער, ס'רינט ווען זי שוויצט,

ס'איז גארנישט, ס'איז פונקט אזוי ווי שוויץ פון עני פלאץ פונעם גוף, און דאס איז וואס רוב נשים זעען, ס'איז נישט קיין הרגשה. און די ערשטע פאר מאל ביז מען געוויינט זיך צו צו די הלכות דארף מען פרעגן דעם רב דורכן מאן פונקטליך וואס מען דארף צו טון, ביז מען האט זיך צוגעוואוינען אז ס'קומט אייביג נאר א געהעריגע ווייסע מראה, דארף מען זיך נישט מאכן וויסנדיג, מען דארף אפילו נישט זיך בודק זיין צופיל, ווען נישט קראצט מען זיך נאר אן און מען מאכט שאלות. עפעס, און פון טיים טו טיים מעג מען געבן אזא אמאל א וויש ווען מ'פילט אזא מין זיבת דבר לח און זעהן וויאזוי ס'זעהט אויס. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן, קודם וויל איך זאגן א שטיקל הלכה נאכדעם א מעשה. די הלכה איז, ס'טוט זיך דאך א גאנצע זאך וועגן געוויסע פלעצער וואס זיי טיילן איין דעם עולם ווען יא צו וואוינען מיטן ווייב און ווען נישט, ס'דא אזאלעכע וואס ס'איז געווארן נתייסד דורך גרויסע צדיקים, ס'דא אזאלעכע וואס ליידיגייערס האבן עס געמאכט, אז מען זאל זיך פורש זיין פון די פרוי מיט די אלע זאכן, האב איך געוואלט זאגן א אינטערעסאנטע גמרא, די גמרא ברענגט אין מסכת כתובות דף ס"ב עמוד ב', כי האי דרב רחומי הוה שכיח קמיה דרבא במחוזא, ס'איז געווען איינער פון די אמוראים וואס האט געהייסן רב רחומי, ער האט געלערנט ביי רבא'ן אין די שטאט מחוזא, הוה רגיל דהוה אתי לביתיה כל מעלי יומא דכיפורי. ער פלעגט אהיים קומען צו זיין הויז יעדן ערב יום כיפור. יומא חד משכתיה שמעתא האט זיך געצויגן דער שיעור אביסל לענגער. הוה מסכיא, זאגט רש"י, זי האט געווארט, זי האט געהאפט אז ער זאל שוין קומען, דביתהו, זיין ווייב האט געווארט, זי האט אלץ געזאגט, השתא אתי, יעצט קומט ער, אוי, השתא אתי, יעצט קומט ער, לא אתא, ער איז נישט אנגעקומען, חלש דעתה. עס איז געווארן זי האט געהאט חלישות הדעת. די גמרא הערט אויס אחית, איז ארויסגערינען דמעתא, א טרער, מעינה, פון איר אויג, זי האט נישט געוויינט, זי האט נישט געגאסן טייכן טרערן, עס איז ארויסגעפאלן איין טרער פון איר אויג. הוה יתיב באיגרא, ער איז געזעסן אויף א דאך, דאס מיינט אויף א שטאק אין די הייעך, אפחית איגרא, איז דער דאַך צוזאַמענגעפֿאַלן מתותיה פֿון אונטער זיך, ונח נפשיה און ער איז געשטאָרבן. אַזױ ברענגט די גמרא אין מסכת כתובות דף ס"ב עמוד ב'. יעצט, ס'שטייט נישט זי האט געוויינט, נע, ס'ארויס איין טרער פונעם אויג, און דער טרער האט געמאכט אז איר מאן זאל שטארבן. כאטשיג ער האט עס נישט געמיינט מצער צו זיין, ער האט געזעסן און געלערנט, ער איז געקומען שפעט ווייל די שיעור האט זיך געצויגן שפעט. יעצט, ר' חיים שמואלעוויטש פרעגט א קשיא. א מורא'דיגע קשיא. יעצט אז ער איז געשטארבן איז שוין די פרוי געהאלפן געווארן? יעצט האט זי שוין א מאן? וואס איז געווען דער חשבון? ווען ער קומט ווען אהיים מיט אפאר מינוט שפעטער וואלט ער דאך כאטש געווען אינדערהיים, יעצט האט זי מער נישט קיין מאן. זאגט רבי חיים שמואלעוויטש אז די חז"ל ווילן אונז לערנען אז אזוי ווי ס'איז דא געוויסע חוקים, ס'דא, סייענס האט געוויסע לאוס, יעדע זאך האט א לאו, זאגט רבי חיים שמואלעוויטש אז די עונש פון אונאה פון פייניגן א פרוי קומט גראד מיתה, אזוי ווי ווען איינער לויפט אריין אין א קאר ווען ס'פארט מוז ער געהארגעט ווערן אדער איבערגעטרעטן ווערן, די זעלבע איז דאס אויכעט. אדער א מענטש שטייט אויפן ברעג פונעם ים און ער געבט נישט אבאכט און ס'קומט א ווינט און ס'טראגט אים אריין, די זעלבע איז דא. פיזיקס, דאס הייסט פיזיקס, די זעלבע דא פיזיקס אין רוחניות. פאר אונאת אישה קומט זיך רחמנא ליצלן מיתה אויפן פלאץ. און רבי חיים פלעגט אלץ זאגן, א פגיעה בין אדם לחבירו, דאס איז א ברענעדיגע פייער. איך זאג עס וועגן דעם, ווייל א מענטש דארף וויסן אז די אלע. אפילו גרויסע צדיקים וואס האבן אנגעזאגט מען זאל נאר וואוינען אזוינפיל מאל א וואך צו אזוינפיל מאל א חודש צו אזוינפיל מאל א יאר, עס מוז זיין צוויי זאכן אז מען זאל דאס קענען מקיים זיין, איינס איז ער דארף זיין גענוג הייליג ער זאל עס קענען דורכמאכן, און דאס צווייטע איז זיין ווייב מוז צו דעם מסכים זיין. איך האב געקענט גאר א געהויבענע מענטש און זיין ווייב האט זיך געבעטן צו אים זי ברויך האבן מער, ער האט געזאגט איך קען נישט, אזוי האט מען אונז געלערנט. און כ'האב מסביר געווען אז מ'זאל אים זען צו ראטעווען פון דעם וועג, האט מען געזאגט אים וועסטו נישט קענען ראטעווען ער פון די גרעסטע בני עלייה דא אין דעם בית מדרש, און סוף איז געווען זי האט אזויפיל געוויינט אפאר חדשים דערויף איז דער מאן געשטארבן, א מיתה פתאומית, זיצנדיג ביי די גמרא. שוין, יעצט וויל איך פארציילן א מעשה, אבער איך וויל אנהייבן מיט א בריוו פונעם סטייפלער אין קריינא דאיגרתא, ס' רעדט דא וועגן מ'זאל ניצל ווערן פונעם חטא הידוע, זאגט ער. כ'האב נישט קיין כח צו ענטפערן אויף אלע בריוון, כל שכן אויף די עניינים וואס איך האב נישט קיין שום ידיעה אין זיי, און אפילו נישט כיוצא בזה. מ'דארף זיך צו דעם ווענדן צו משגיחים וואס זענען עוסק אין הדרכות מיט מלחמות היצר, און איך ארעמאן וואס ווייס איך דען? ובפרט כ'האב זייער א קליינע ידיעה. זאגט ער הנה על העבר ענין התיקון הוא לימוד התורה, אויפן פארגאנגענהייט איז די עיקר עצה לערנען תורה ויגיעת העיון מען זאל זיך פלאגן להבין היטב היטב מה שלומד, זאגט ער און דאס שטייט אין זוהר הקדוש שאין לחטא זה תיקון אלא לימוד התורה. דאס איז אויפן עבר, אויף להבא זאגט ער אזוי. איך ווייס נישט קיין שום אנדערע עצה נאר חיזוק מיט יראת שמים, מען זאל לערנען מוסר ספרים, ועוד פרט צריך לדעת, מען דארף וויסן נאך א פרט, כי הספרים הקדושים האריכו מאוד בגודל החטא הזה, די ספרים האבן זייער אסאך גערעדט וועגן דעם חטא, והפגם שהוא פוגם, אבל קיצרו מאוד לבאר את הצד השני. זיי רעדן נישט צופיל אויף די אנדערע זייט, שבזמן שהאדם הוא בתוקף תאוותו, ווען א מענטש איז אין די שטערקסטע תאווה ומתגבר עליו, און ער איז זיך מתגבר, לפי שהתורה אסרתו, ווייל די תורה זאגט מען טאר נישט, אמאל איינער איז זיך מתגבר ער וויל נישט גיין ווי מען טאר נישט, ווייל ער האט מורא מען וועט אים כאפן, נישט דאס איז עס, ער דארף עס נישט טון ווייל די תורה האט עס גע'אסר'ט, אז ממשיך עליו איז ער אויף זיך ממשיך אור קדושה א אור פון קדושה נורא ואיום שאין לשער מען קען דאס נישט משער זיין והוא זאגט דער סטייפלער במדריגת יוסף הצדיק שקידש שם שמים בסתר ער איז אויף די זעלבע מדריגה ווי יוסף הצדיק וואס האט מקדש געווען שם שמים בסתר. ובאמת מי שהרבה פעמים התגבר על יצרו שאף שכמה פעמים נכשל פאלט אמאל דורך, מכל מקום בטוח שסוף יתקן הכל בתשובה וועט קענען אלעס מתקן זיין בזכות אותן פעמים שהתגבר מאוד על יצרו און בזכות פון די מאלן וואס ער האט זיך מתגבר געווען אויפן יצר הרע והדבר תלוי כפי הערך דאס האט צוטון מיט יעדן וויאזוי ער איז וקצרתי. און ער זאגט וכן יש להתפלל תמיד בסוף שמונה עשרה אחר יהי לרצון שינצל זאל ניצול ווערן מיצר הרע. כ'האב עס וועגן דעם געברענגט די שטיקל ווייל אלע ספרים זאגן וויפיל מיט שמייסן אין גיהנום מיט אלעם אבער די אחרונים די חסידישע ספרים די אחרונים רעדן שוין א גאנץ אן אנדערע שפראך זיי זאגן די גרויסקייט פון א מענטש וואס ער האלט זיך איין פון געוויסע תענוגים בפרט נאך אין פגם הברית, ס'איז מורא'דיג. דער מלאך, וואס איז געווען דא אין אמעריקע, דער מלאך שרייבט פאר ר' יעקב שור זכרונו לברכה, ער זאגט אים איך האב גרויסע נסיונות זומער, פון קוקן ווי מען טאר נישט, ער איז געווען א בחור, שרייבט ער אים גלייב מיר, יעדעס מאל דו דרייסט דיך אויס פון נישט צו קוקן א דבר איסור, ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן מען זאל לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, זאגט ער, דער גרעסטער מלאך מיטן גרעסטן שרף וואלטן בטל געווארן במציאות פאר אזא מענטש. האב איך געוואלט נאר ברענגען א שטיקל גמרא אויך, אין מסכת סנהדרין דף ל"א עמוד ב' שטייט אזוי, שלחו ליה למר עוקבא לדזיו ליה כבר בתיה, אזוי ווי דער זון פון בתיה, זאגט רשי וואס מיינט דאס, אין דיבור המתחיל לדזיו ליה, זאגט רשי כמשה שהוא בן בתיה, אזוי ווי משה וואס ער איז דער זון פון בתיה, שטעל דיר פאר, משה רבינו איז בתיה'ס א זון, למי שמקרין עור פניו כמשה רבינו, איינער וואס איז זיין הויט פון פנים האט אזוי געלויכטן ווי משה רבינו, שגידלתו בתיה בת פרעה. אז בתיה בת פרעה האט איהם אויפגעצויגן. קומט אויס אז מען האט גערופן מר עוקבא'ן אז ער האט אזוי געלויכטן אזוי ווי משה רבינו. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין מדרש אגדה אז מר עוקבא איז געווען א בעל תשובה. קודם האט ער געזעהן א שיינע פרוי און ער האט זיך זייער פארליבט אין איר, און ס'איז אים אריין אין הארץ א טינא און ער האט נישט געקענט אויפהערן צו טראכטן פון איר, ער האט געוואלט מיט איר וואוינען, און ער איז אריינגעפאלן אין בעט, ער איז קראנק געווארן און זי איז געווען אן אשת איש. א צייט שפעטער האט זי געדארפט האבן געלט, און זי האט זיך זייער גענויטיגט מיט געלט, און מר עוקבא האט זי אלץ געבעטן אז ער זאל מזנה זיין מיט איר, די קיצור איז זי געגאנגען צונעם, און זי האט געקלערט איך האב נישט קיין ברירה איך מוז האבן דאס געלט, געקומען צו מר עוקבא און ער האט איר געבארגט דאס געלט, אבער ער האט גארנישט געטאטשט איר, ער האט גארנישט געהאט מיט איר צוטון, און ער האט זי געזעגנט, און גראד נאכדעם איז ער אויסגעהיילט געווארן. ער האט זיך דערמיט מקדש געווען דעם אייבערשטנ'ס נאמען אזוי ווי יוסף הצדיק ווען ער פלעגט ארויסגיין אין די גאס, ווער ס'האט געהאט הייליגע אויגן האט געזען ווי א לעכט ברענט העכער זיין קאפ ביז צום הימל, וועגן דעם האט מען אים גערופן ר' נתן צוציתא, ר' נתן דער פייער. אזוי שטייט אין מסכת שבת. די זעלבע האט מען גערופן מר עוקבא, האט מען אים גערופן אויפן פייער וואס האט געברענט העכער זיין קאפ פאר אזא מין קדושה, האט מען אים גערופן לדזיו ליה כבר בתיה, אז ער האט אזא קלארן אויסזען אזוי ווי משה רבינו. זעט מען פון דעם אז איינער האלט זיך איין פון עריות ווי גרויס ער איז ביים אייבערשטן און ווי חשוב ער איז. יעצט אונז געפינען אין די גמרא אין מסכת מעילה דף י ז עמוד ב' אז איינמאל האבן די רוימער גוזר געווען אז די אידן זאלן נישט האלטן שבת זאלן זיך נישט מל'ען און זאלן וואוינען מיט זייערע פרויען ווען זיי זענען נידות ברענגט די גמרא ס'איז געקומען איינער ראובן בן איצטרובלי און ער האט זיך פארשטעלט ווי א גוי. זאל נישט זען ער איז א איד, און האט זיך געזעצט מיט זיי און ער האט זיי געזאגט, נאראנים וואס עטס זענט? ווער ס'האט א פיינט וויל ער אים זען אן עושר צו אן ארעמאן? נו, זיכער אן ארעמאן. האט ער זיי געזאגט, נו דעמאלטס זאלט עטס מאכן זיכער אז די אידן זאלן נישט ארבעטן שבת, אויב זיי האבן ווייניגער געלט. האבן זיי געזאגט, האסט גוט געזאגט. האט ער געזאגט, מען דארף מבטל זיין די גזירה, און מען האט עס מבטל געווען. נאכדעם האט ער זיי געפרעגט, ווען איינער האט א פיינט וויל ער אז ער זאל זיין שוואך אדער ער זאל זיין געזונט? האבן זיי געזאגט, זיכער וויל מען ער זאל זיין שוואך, האט ער געזאגט, נו לאזט זיי זאלן זיך מל'ען ביי די אכט טאג, במילא ווערן זיי שוואך. נאכדעם האט ער זיי געזאגט, און טאמער איינער האט א פיינט וויל ער זאל זיך פארמערן אדער ער זאל זיין ווייניגער? האבן זיי געזאגט, אונז וויל מען ער זאל זיין ווייניגער, אויב אזוי פארוואס ווילט עטס זיי זאלן וואוינען מיט די פרויען ווען זענען א נידה? האט ער געזאגט דו זאגסט גוט און מען האט מבטל געווען די גזירות, שפעטער זענען זיי געוואויר געווארן אז ער איז א איד האבן זיי צוריק געלייגט די גזירות, דעמאלטס איז געקומען ר' שמעון בן יוחאי ס'איז געווען מלומד בניסים און ער האט מבטל געווען די גזירות ס'אריין א שד אינעם טאכטער פון קעניג און בקיצור ר' שמעון בן יוחאי האט עס ארויסגעטריבן האט מבטל געווען די גזירה יעצט ולכאורה דארף מען דאך דא פארשטיין א מורא'דיגע זאך מילא. זיי האבן גוזר געווען אויף שמירת שבת ווייל זיי האבן נישט געוואלט אז די אידן זאלן נישט דארפן ארבעטן שבת, זיי האבן גוזר געווען אז מען זאל זיך נישט מל'ען ווייל זיי האבן געוואלט אז ס'זאל נישט זיין קיין היכר צווישן אידן און צווישן גוים, ממילא וועט מען זיך קענען אויסמישן און וועט מען אויסמעקן דעם נאמען פונעם איד. אבער די גזירה אז מען זאל בועל זיין די פרויען ווען זיי זענען א נידה, דאס איז א גזירה וואס איז נישט צום פארשטיין, וואס האבן זיי געוואלט מיט דעם? אז יענער וואוינט מיט זיין פרוי ווען זי איז א נידה צו ווען זי נישט, וואס האט דאס צו טון מיט די גאווערמענט וואס זיי זאלן זיך אין דעם אריינמישן? קען מען אפשר זאגן א פשוט'ן תירוץ. די רוימער האבן געזען אז די אידן זענען עפעס ספעציעלע מיני מענטשן. מען קען נישט זיי ארומפירן און מען קען נישט אויף זיי גוזר זיין גזירות, און דער אייבערשטער שטייט מיט זיי און ער העלפט מיט זיי, מען קען זיי נישט צעברעכן, אבער זיי האבן אנגעהויבן צו טראכטן, וואס איז דאס אז אידן זענען עפעס אזא ספעציעלע פאלק? ווי זענען דערגאנגען אז זיי האלטן טהרת המשפחה, זיי זענען נאך הייליג נאך פאר זיי ווערן געבוירן, האבן זיי געוואלט מאכן אזא מין געזעץ אז מען זאל בועל זיין די פרויען ווען זענען א נידה, און ממילא אז זיך נישט טובל'ען אין א כשר'ע מקווה, ממילא וועלן זיי נישט אראפקומען שוין בקדושה, וועט מען קענען אויף זיי גוזר זיין אלע אנדערע גזירות, האט דער אייבישטער געמאכט אז ס'זאל קומען אזא נס אז מ'זאל נישט חלילה אראפברענגען א פגם'דיגן דור. כ'האב געהערט פון אסאך אידן אין רוסלאנד, עלטערע אידן, נאך ערליכע, ס'געווען די זעלבע משפחות, די זעלבע שטאט, אלעס, פארוואס אזאלכע זענען צוריקגעקומען צו אידישקייט מיט מסירות נפש, און ס'איז דא אזאלכע וואס זענען נעבעך פארפאלן געווארן, האבן זיי געזאגט די יודעי דבר אז זיי האבן געוואוסט אז די באבעס פלעגן גיין אין מקווה'ס און די מאמעס זענען אויך געגאנגען אין די מקווה'ס, און די מסירות נפש וואס זענען געגאנגען אין די באהאלטענע מקווה'ס און די קאלטע מקווה'ס דאס האט געהאלטן נאכדעם די קינדער און ס'האט זיך געצויגן ווייטער. דער נודע ביהודה שרייבט אין קמא, סימן מ ג, די חזל האבן נישט. משבח געווען דוד'ן שהיו ידיו מלוכלכות כדי להבדילו מעוון איסור נידה אם טמאה היא, אז ער זאל זיך קענען אפשיידן פון א איסור נידה אויב זי איז טמא, נישט דאס האבן די חזל געלויבט דוד המלך, נאר די שבח איז געווען אז מען זאל זיך מטהר זיין פון די טומאה, כדי לטהר אישה לבעלה, און דאס איז וואס אונז דארף מען טון, מען דארף זען אז מען זאל מטהר זיין א אישה לבעלה על פי תורה אזוי ווי עס דארף צו זיין.